מיטן אויבערשטנ'ס הילף זענען מיר ממשיך אין די סיפורי צדיקים, וואס מ'קען זיך אפלערנען פון דעם, מיר האלטן אינמיטן דעם ספר דערצייל מיר א מעשה, וואס איז געווען געדרוקט אין שמועס מיט קינדער די פערציג יאר וואס ארויסגעגאנגען יעדן חודש א חוברת, וואס ארויסגעקומען דריי ספרים פון ר' ניסן מינדעל, וואס ער איז געווען דער עורך פון די שמועס מיט קינדער, און ער האט ארויס ארויסגענומען די מעשה'ס און געדרוקט, מיר האלטן אין חלק ב' אין די מעשה'ס לכבוד שבת און יום טוב, די מעשה וואס מיר דערציילן היינט הייסט, משה'לע אתרוג, און די סיפור איז קט"ו. אין א קליין שטעטל האט געלעבט א רב א גרויסער צדיק, אלע מצוות האט ער אפגיט אויפן בעסטן אופן מיט אלע פרטים און דקדוקים, מיט באזונדערער איבערגעבנקייט האט ער אבער אפגיט די מצוה פון בענטשן אתרוג. דאס איז א מצוה וואס מען קען נישט מקיים זיין אלע טאג, און דערצו נאך וויפיל הייליגע כוונות עס ליגן אין דער מצוה פון אתרוג און אין די אנדערע דריי מינים. דער רב האט קיין געלט נישט געשפארט, אבי נאר צו קריגן אן אתרוג א מהודר בתכלית ההידור. מאכט זיך אבער איין יאר אז ס'איז פשוט נישט געווען וואו צו קריגן אן אתרוג. עס איז געווען א גרויסע טריקעניש און אתרוגים זענען נישט געווען בנמצא. האט דער רב פאנאנדערגעשיקט שלוחים פון די ארומיגע אין די ארומיגע שטעט און געהייסן זיי זאלן ניט שפּארן קיין געלט און ברענגען א שיינעם אתרוג. זיינען די שלוחים געפארן פון שטאט צו שטאט, פון דארף צו דארף, אבער האבן קיין אתרוג נישט געקראגן. געווען טאקע אתרוגים, אבער נישט אזעלעכע ווי דער רב פלעגט אלע יאר בענטשן אויף זיי. זיינען די שלוחים געקומען צוריק מיט ליידיגע הענט. האט זיך דער רב זייער שטארק מצער געווען, עס האט אים זייער שטארק וויי געטון דאס הארץ וואס דעם יאר קען ער נישט מקיים זיין די מצוה אויפן שענסטן אופן, מסתמא האט ער עפעס זיך פארזינדיגט אז דער אויבערשטער יתברך האט אים נאך נישט מזכה געווען מיט א שיינעם אתרוג, האט דער רב ביי זיך אזוי האט געטראכט ביי זיך דער רב, ער האט פארגאסן א סך פיל טרערן פון צער און פארדרוס, דערווייל איז פארבייגעפארן א איד, און דערהערנדיג אז דער רב פון שטעטל האט גרויס פארדרוס וואס ער קען קיין שיינעם אתרוג נישט קריגן, האט ער דערציילט אז אין א ווייטע ווייטע שטאט ביים גרעניץ געפינט זיך א גרויסער גביר, און יענער האט אזא שיינעם געוואלדיגן שיינעם אתרוג וואס איך האב אזוינס נאך קיינמאל נישט געזען. ווען דעם רב'ס מקורבים האבן דאס דערהערט, האבן זיי גלייך איינגעשפאנט פערד און וואגן, און געלאזט זיך אין וועג אריין צו דעם גרויסן גביר אין דער גרויסער שטאט ביים גרעניץ. אויפן פינפטן טאג זענען זיי אנגעקומען אין יענער שטאט, און גלייך פארפארן צום גביר און דערציילט אים, און זיי האבן אים דערציילט זייער שליחות. זאגט זיי דער גביר אז פאר קיין געלט וועט ער נישט פארקויפן דעם אתרוג ביי אים, זאגט ער, איז אויך טייער די מצוה, און ער וויל אויך מקיים זיין די מצוה פון בענטשן אויף דעם שענסטן אתרוג וואס איז דא. די שלוחים האבן זיך געבעטן ביי אים מיט טרערן אין די אויגן, דער רב אונזערער איז קראנק, ער ווערט קראנק, ער איז צובראכן, ער וויינט און ער האט גרויסע צער, די שלוחים האבן זיך געבעטן ביי אים מיט טרערן אין די אויגן געזאגט אז ס'איז א פראגע פון פיקוח נפש, דער רב דער צדיק האט גרויס פארדרוס און ס'קען אים חלילה שאטן צום געזונט. זייערע רייד אבער האבן אבער נישט געהאלפן און זיי האבן באשלאסן צו פארן אהיים. ווארט! האט צו זיי דער גביר אויסגערופן ווען זיי זענען שוין געשטאנען ביי דער טיר, ווארט א מינוט! איך וועל דעם אתרוג נישט פארקויפן פאר קיין געלט! נאר איך בין גרייט צו געבן אלס א מתנה פאר אייער רב, אבער א מתנה מיט א תנאי. וואס איז דער תנאי? האבן זיי געפרעגט. דער גביר האט געענטפערט, דער תנאי איז, אזוי ווי דער אויבישטער יתברך האט מיר ליידער נישט מזכה געווען מיט קינדער, וויל איך אז דער רב זאל מיך בענטשן מיט א זון, במשך פון א יאר צייט זאל איך האבן א זון. אבער זייט וויסן אז אויב די ברכה וועט חס ושלום נישט מקוים ווערן איז מיין מתנה קיין מתנה נישט, און אייער רב וועט חלילה נישט יוצא זיין מיט דער ברכה אויף דעם אתרוג. די שלוחים האבן זיך געפונען אין א פארלעגנהייט און נישט געוואוסט וואס צו טון, וואס טוט מען דא? נעמט מען דעם אתרוג אדער מען נעמט נישט דעם אתרוג? ענדליך האבן זיי באשלאסן אנצונעמען דעם תנאי און זיי האבן גענומען דעם אתרוג און געפארן אהיים. שוין געווען ערב סוכות ווען זיי זיינען געקומען צו זיך אין שטאט, און גלייך זענען זיי אריינגעגאן צום רב, דער רב איז געזעצן א טרויערדיגער א צובראכענער, ווארום ער האט נאך אלץ נישט געהאט קיין כשר'ן שיינעם אתרוג, האבן זיי ארויס גענומען דעם אתרוג און געוויזן דעם רב, און דעם רב'ס געזיכט האט ממש אויפגעלויכטן, און דער רב גיבט א זאג, דאס איז באמת א שיינער שיינער אתרוג, נישט אומזיסט רופט די תורה אן דעם אתרוג פרי עץ הדר, א ביוטיפול שיינע זאך, ס'איז א פרי וואס איז שיין, הדר, געלויבט און געבענטשט זאל זיין דער אויבישטער יתברך האט אויסגערופן דער רב. דא האבן די שלוחים אבער אים דערציילט וועגן דעם תנאי. דעם רב'ס פנים, דער געזיכט, האט זיך געענדערט. א שאטן פון טרויער האט זיך איבערגעצויגן איבער זיין געזיכט. שווייגנדיק האט ער אוועקגעשטעלט דעם אתרוג אויפן טיש און האט זיך פארטיפט אין זיינע געדאנקען. ענדליך האט ער א זאג געטאן. איך גיב איבער די זאך אין דעם אויבערשטנ'ס הענט, זאל זיין ווי דער אויבישטער יתברך וועט וועלן, איך וועל געבן מיין ברכה צום גביר אז דער אויבישטער זאל אים בענטשן דעם יאר מיט א זון. דער רב איז דאן ווידער פרייליך געווארן, זיך פארלאזט אויפ'ן אייבערשטן, און האט געווארט מיט אומגעדולד איבער דעם הייליגן מאמענט ווען ער וועט קענען מאכן די ברכה איבער דעם שיינעם גרויסן אתרוג. די שמחה איז געווען אויסער ווי געווענליך, א גאנצן גרויס א גאנצן סוכות, די שמחה איז געווען אויסערגעווענליך גרויס א גאנצן סוכות, אין א יאר ארום פאר סוכות האט דער רב באקומען די גוטע בשורה פון דעם גביר אז דעם רב'ס ברכה איז מקוים געווארן, דער אויבערשטער האט געהאלפן און האט אים און זיין ווייב דעם גביר באגליקט מיט א זון, צוזאמען מיט די בשורה האט דער גביר געשיקט אויך א מהודר'דיגן אתרוג אלס א מתנה פאר דעם רב אויף דעם יאר, אן קיינע תנאים. יאר איין יאר אויס האט דער גביר געשיקט דעם רב א מהודר'דיגן אתרוג אויף סוכות. אין א קורצן און אין א קורצן באגלייט בריוול האט דער גביר מיטגעטיילט דעם רב אז מוישעלע זיין קינד וואקסט און אנטוויקלט זיך, ברוך השם, און זיי לויבן און דאנקען דעם אויבערשטן פאר די פרייד און נחת וואס זיי שעפן פון משה'לען. נישט אומזיסט האבן אים אלע גערופן משה'לע אתרוג, און נישט בלויז דערפאר וואס זיין געבורט איז געווען פארבונדן מיט דער מצוה פון בענטשן אתרוג. משה'לע איז אויך געבענטשט געווארן מיט די מעלות פון א אתרוג, פון דעם אתרוג צווישן די ד' מינים. דער אתרוג האט דעם טעם און ריח. די סימנים פון תורה און מצוות, ווי ס'איז באוואוסט איז די הדסים האבן ריח און נישט קיין טעם, די ערבות האבן א טעם און נישט קיין ריח, די ערבות האבן נישט קיין טעם און נישט קיין ריח, דער לולב האט א טעם און נישט קיין ריח און דער אתרוג האט א טעם און א ריח. ס'שטייט אז טעם און ריח ווייזן אויף סימנים פון תורה און מצוות, מוישעלע האט ארויסגעוויזן א גרויסע ליבשאפט צו ברכות און תפילות, און ווען ער האט זיך אויסגעלערנט עברי האט ער נישט ארויסגעלאזט דעם סידור פון זיין האנט, אזוי אויך ווען ער האט אנגעהויבן לערנען חומש, און אזוי ווייטער, אלעמאל האט ער געהאלטן דעם חומש, שפעטער אלעמאל די גמרא. איין יאר האט דער גביר אריינגעפירט זיין בחור'ל צום רב ערב סוכות, און ער האט אים פארגעשטעלט פאר'ן רב מיט די ווערטער, אל הנער הזה התפללתי, צו דעם זון האב איך געדאווענט. ברוכים הבאים האט דער רב זיי ביידן אויפגענומען מיט גרויס שמחה און א הארציגן שלום עליכם, ער האט א וויילע אנגעזעטיגט זיינע אויגן קוקנדיג אויף מוישעלע'ס חנעוודיקן פנימ'ל, דאן האט ער אים צוגערופן און געזעצט לעבן אים. יעדן יאר אין דער דאזיקער צייט פאר סוכות האט מיר דיין טאטע זאל געזונט זיין געשיקט א גרוס פון דיר, צוזאמען מיט אן אתרוג. איך האב די אלע יארן געהאפט און געווארט אויף אונזער באגעגעניש, דאס אלץ זאגט דער רב צו דעם קליין אינגעלע מוישעלע. איצט האט אונז דער אויבישטער מזכה געווען און צוזאמענגעפירט, און דו וועסט אם ירצה השם זיין איינער פון מיינע בעסטע תלמידים. אלץ איז דאך בהשגחה פרטית, דיין נאמען איז משה און דיין צונאמען איז אתרוג, אלע רופן דיר משה'לע אתרוג, יעדער איד האט אין זיך א פונק פון משה רבינו, בפרט א איד וועמענס נאמען איז משה, זיכער ווייסטו אויך וועגן די באדייטונג פון די ד' מינים, און פון דעם אתרוג בפרט, און וואס מיר דארפן זיך לערנען פון זיי אין טאג טעגליכן לעבן בנוגע מעשה בפועל. זייער פיל איז געשריבן אין אונזערע הייליגע ספרים וועגן דעם. ביי דער איצטיקער געלעגנהייט וויל איך דיר דערמאנען בלויז אויף צוויי זאכן וועגן אתרוג און די אנדערע מינים. אין זייער אויסערליכן אויסזען דערמאנען די ד' מינים גאר וויכטיקע טיילן פון דעם אידישן גוף, ווי זיי קוקן אויס, ווי ער גייט מסביר זיין. דער אתרוג איז ווי ער זעט אויס, ווי דאס הארץ, ער קוקט אויס אזוי ווי א הארץ קוקט אויס. דער לולב קוקט אויס ווי די חוט השדרה, דער רוקן-ביין פון א מענטש. די הדסים קוקן אויס ווי זיינע אויגן. די ערבות קוקן אויס ווי די ליפן, זיי דערמאנען אונז אז א איד דארף דינען דעם אויבערשטן מיטן גאנצן הארצן און מיט שטארקייט, נישט לאזן זיך פאר מיט די שטארקייט אזוי ווי א חוט השדרה האלט דעם גאנצן גוף, דאס איז דער לולב, און דאס לערנט אונז דער לולב מיטן אתרוג, נישט לאזן זיך פארפירן פון די אויגן פון די וועלט ארום וואס די הדסים ווייזן אויף די אויגן, און שטענדיג היטן די ליפן וואס די ערבות ווייזן פון אומריינע זאכן, די ערבות קוקט אויס אזוי ווי די ליפן. דערביי איז אויך גוט צו געדענקען אז אתרוג איז בגימטריא זעקס הונדערט און צען, זעקס הונדערט און צען. צוזאמען מיט די אנדערע דריי מינים באטרעפט אתרוג מיט נאך דריי באטרעפט זעקס הונדערט און דרײַצן. אתרוג און די דריי מינים זענען אלע צוזאמען דערמאנען אונז די תריג מצוות, די זעקס הונדערט און דרײַצן מצוות פון דער הייליגער תורה. דאס אלץ וואס דער רב האט געזאגט דעם אינגל מוישעלע אתרוג. מוישעלע האט זיך אריינגעטון אין לערנען תורה מיט גרויס התמדה און פלייסיגקייט, געדאוונט מיט כוונה און שמחה, און אפגעהיט אלע מצוות מיט הארציגקייט און לעבעדיגקייט, אבער מער פון אלע מצוות האט ער ליב געהאט האט ער ליב געהאט און איר האט טאקע צוגעטראפן ער האט ליב געהאט די מצוה פון בענטשן אתרוג. די קומענדיגע מעשה הייסט א מעשה מיט א חנוכה לעמפל. קינדערלעך, האט דער טאטע געזאגט, נאכן בענטשן די ערשטע חנוכה ליכט, היינט וועט איר דארפן שפילן דריידל אליין, אן מיר. די קינדער האבן געזאגט, אה, טאטע, האבן די קינדער טרויעריג אויסגעזונגען, ווי א מקהלה, ווי א קווייער, און זייערע יונגע פענימלעך האבן זיך פארצויגן, אויף זייערע יונגע פענימלעך האבן זיך פארצויגן מיט א וואלקן, זענען געווארן צובראכן. הערט זיך איין, קינדערלעך, האט דער טאטע גענומען דערקלערן, פארוואס ער מוז באלד ארויסגיין פון שטוב און ער קען זיך נישט שפילן מיט זיי אין דריידל. ווייסט איר אז עס זענען פאראן פיל אידישע היימען וואו מען צינדט היינט נישט אן חנוכה ליכט? און ווייסט איר פארוואס? ווייל זיי ווייסן נעבעך נישט! זיי ווייסן נישט אז היינט איז חנוכה! קיינער האט זיי וועגן דעם נישט דערציילט, קיינער האט זיי וועגן דעם נישט דערמאנט, מען האט וועגן זיי פארגעסן! אידן וואס זענען נעבעך געוואקסן אן אידישקייט און זיי ווייסן גארנישט! אבער נישט אלע האבן פארגעסן, דער רבי זאל געזונט זיין האט נישט פארגעסן, ער האט אונז אנגעזאגט ארויסצוגיין היינט און אנדערע און די אנדערע נעכט פון חנוכה צו באזוכן אזעלכע היימען, ברענגען זיי חנוכה ליכטעלעך און ליכטיג מאכן זייערע היימען און זייערע הערצער מיט דער ליכטיגקייט פון חנוכה, פרעג איך אייך קינדערלעך, וואס איז בילכער, וואס איז וויכטיגער, איך זאל בלייבן אינדערהיים שפילן מיט אייך דריידל, אדער ארויסגיין אין גאס און אנצינדן חנוכה ליכטעלעך אין יענע היימען וואס זיי ווייסן גארנישט, און דערפרייען פיל אידישע קינדערלעך אין די שטיבער וואס זיי ווייסן נעבעך גארנישט, און אזעלכע וואס האבן ביז היינט אפילו נישט געזען א חנוכה ליכט וואס זיי ווייסן נישט וואס א חנוכה ליכט איז ביי זיך אין שטוב. פארשטייט זיך אז די קינדערלעך האבן באלד איינגעזען אז דער טאטע איז גערעכט, ווי אלעמאל, און זיי האבן שוין מער נישט פראטעסטירט, זיי האבן מער נישט געמאכט קיין הפגנה פארוואס דער טאטע גייט אוועק. בערל האט זיך אריינגעזעצט אין זיין אלטן אוטאמאביל, וואס איז געווען היבש צוקאליטשעט פון אלע זייטן, איז געווען צוקלאפט פון אלע זייטן, ווי א טאנק וואס האט דורכגעמאכט א שווערע מלחמות, אזוי האט אויסגעקוקט זיין קאר. ער האט זיך אפגעשטעלט ביי דער צענטראלער יוגנט ארגאניזאציע, אויפצונעמען א באגלייטער, ארייננעמען נאך איינעם, א ישיבה בחור, און אנפאקן אין וואגן חנוכה לעמפעלעך, חנוכה ליכטעלעך מיט דריידלעך, און חנוכה בראשורן. דא האט שוין געקאכט און געטומלט מיט דער לעבהאפטער טעטיגקייט פון בחורים און יונגעלייט, אלע זענען געקומען אין דעם צענטראלער פלאץ וואו מען נעמט די זאכן צו ארומגיין און טיילן אין די שטיבער וועלכע האבן זיך געגרייט ארויסצוגיין אין שליחות פון רבין אויף א ברייטער חנוכה אקציע. בערלס שליחות יענעם אָוונט, לויט דעם פּראָגראַם וואָס איז אויסגעאַרבעט געוואָרן אין דער צענטראַלער פּלאַץ וווּ זיי האָבן געשיקט אַלעמען אין אַנדערע פּלעצער, איז געווען צו באַזוכן אַ געוויסע שטעטל אין לאָנג-איילענד. ס'איז געווען אַ שעה פֿאָרן פֿון ברוקלין. נישט פֿאַרלירנדיק קיין צײַט, האט זיך בערל און זיין באגלייטער יאסל ארויסגעלאזט אין וועג. בערל איז געווען אומגעדולדיג צו נעמען זיך פאר דער אקציע, ער האט שוין געוואלט ארבעטן, טיילן חנוכה ליכטלעך, און האט נישט באמערקט אז ער טרייבט די מאשין שנעלער ווי די שילדן אויפן וועג האבן מיט גרויסע קידוש לבנה ציפערן אנגעזאגט ווי שנעל מען מעג פארן. ער איז געווען געהאלטן איין טראכטן וועגן טיילן די חנוכה ליכט מיט די לעמפעלעך און די בראשורן און די דריידלעך, אז ער איז געפארן נישט ווי מען מעג, ער איז געפארן צו גיך. פלוצלינג האבן גענומען פינקלען די שטראלן פון א לייכטורעם פון דאך פון א פאליציי מאשין, ס'איז געווען א משטרה וואס האט אנגעצונדן די לעמפלעך פון אויבן און האט אים אנגעהויבן נאכלויפן, א קלארער סיגנאל איז געווען פאר בערעלען צו פארקירווען זיך זיין מאשין אין א זייט און אפשטעלן זיך, די פאליס די משטרה וויל ער זאל זיך אפשטעלן. דער שטן האט זיך שוין אריינגעמישט האט בערל א זאג געטון צו יאסלען, אפשטעלנדיג די מאשין, הינטער אים האט זיך אויך אפגעשטעלט די פאליציי מאשין, א הויכער פאליציאנט וואס האט אויסגעזען ווי א דריי עטאזשנער יוון, האט אויסגעזען אביסל אזוי ווי א יוון, איז צוגעגאנגען צו בערל'ס פענסטער און האט אן צערעמאניעז, קאלטבלוטיג, א זאג געטאן, לייסענס פליז, וואו איז דיין רישיון נהיגה? בערל האט גענומען נישטערן אין זיין קעשענע און זיין טייסטער און דער פאליציאנט האט געקוקט אויף אים זייער פארדעכטיגט, בערל'ס בארד האט אים געמאכט אויפפאלנד אז אפשר איז ער א היפי, ער האט געמיינט אז ער איז איינער פון די וואס פארלאזן זיך לאנגע האר מיט לאנגע בערד נישט אלס א איד און פירט אין זיין אוטא נישט קיין כשר'ע סחורה. די היפיס איז געווען א צייט וואס זיי פלעגן נעמען סמים דראגס מיט די זאכן, אז אפשר איז ער א היפי און פירט אין זיין אוטא נישט קיין כשר'ע סחורה, דער באשיצער פון געזעץ האט געווארפן א זייל ליכט פון זיין עלעקטרישע באטערייקע, האט געהאט א באטעריע, א פלעשלייט, און האט אנגעהויבן צו לייכטן מיט דעם אויף די אונטערשטע זיץ פלעצער פון דער מאשין, האט אריינגעלויכטן אין די קאר, און זיין חשד איז געווארן נאך אפילו שטארקער ווי פריער וואס ער האט געטראכט אפשר פירט ער זאכן וואס מען טאר נישט. אפשר קענסטו מיר זאגן וואס פירסטו דא? זאגט דער פאליציאנט צו בערלע. בערלע האט זיך אריבערגעבויגן און האט ארויסגענומען א באגילדעטע בלעכענע חנוכה לעמפעלע און האט געוויזן דעם יוון. ביי אונז אידן איז היינט חנוכה. אזוי האט בערל גענומען דערקלערן דעם יוון אין זיין בעסטן ענגליש, און מיר צינדן היינט חנוכה ליכטערלעך, און דאס איז א חנוכה לאמפ וואו מען לייגט אריין די ליכטערלעך, מיר פארן צו פארטיילן זיי אין די אידישע היימען אין לאנג איילענד. דער פאליציאנט האט גענומען דאס חנוכה לעמפעלע אין האנט און האט עס באטראכט, דאן האט ער פלוצלינג א זאג געטאן, איי עם אלסא א דזשו! איך בין אויכעט א איד. אויב אזוי, האט בערל אויסגערופן מיט פרייד, טא זאל דאס זיין א מתנה פאר דיר. נאדיר אויך א פעקל ליכט, אבער דו דארפסט מיר צוזאגן אז דו וועסט אנצינדן די חנוכה ליכט ווען דו קומסט אהיים. און האסטו אפשר א קינד אין שטוב? איך האב אין שטוב א בוי, האט ער געענטפערט, א בוי און א גירל, כ'האב א אינגל מיט א מיידל. נאַדיר אױך אַ דרײדל פֿאַר די קינדער, האָט בערל געזאָגט, און האָט אים דערצו אױך געגעבן אַ בראָשור, װאָס איז, װאָס רעדט זיך דאָרטן װעגן חנוכּה, ס'איז די ברכות פֿון װען מ'צינדט אָן די ליכט מיט אַלע זאַכן. אין דער בראָשור װעסטו געפֿינען די װוּנדערלעכע געשיכטע פֿון חנוכּה, װעגן די העלדישע מאַקאַביס, די מקבי'ס, די וואס זענען געווען וואס האבן זיך געשלאגן מיט די יוונים. איך האב געהערט וועגן די מקבי'ס אין דער אידישער געגנט פון ברוקלין, אזוי האט דער פאליציאנט אים איבערגעשלאגן, צו ווייזן אז ער איז נישט אזא גרויסער עם הארץ, ער איז נישט קיין יוון. נישט וועגן די דאזיגע מקבי'ס רעדט זיך דא, דער פאליציאנט האט געמיינט וועגן די היינטיגע מקבי'ס, נאר וועגן די אמאליגע העלדישע אידישע קעמפער, מיט איבער צוויי טויזנט יאר צוריק, וועסטו ליינען פאר די קינדערלעך, וועסטו אויכעט וויסן, וועסטו וויסן וועגן וואס, וועגן וועלכע מאקאביס מען רעדט. און דא איז אויך ערקלערט ווי צו צינדן די חנוכה ליכט, ווי צו מאכן די ברכות, און אפילו ס'ווייזט אויף דעם בראשור ווי, ווי מען שפילט זיך אין דריידל, ווער ס'געווינט, ווער ס'פארלירט, און ווי אזוי מען שפילט זיך מיט דעם. איצט דערמאָן איך זיך, זאָגט דער, זאָגט דער פּאָליציאַנט, אַז בײַ מײַן זײדן אין שטוב האָט מען אױך געצונדן חנוכּה-ליכט, אָבער דאָס איז געװען מיט פֿיל, פֿיל, פֿיל יאָרן צוריק. איך בין נאָך דאַן געװען אַ יונגער אינגעלע. מײַן טאַטע האָט נישט געצונדן קײן חנוכּה-ליכט. קענסטו שױן פֿאַרשטײן, אַז איך אַװדאי צינד נישט קײן חנוכּה-ליכט. עס איז קיינמאל נישט צו שפעט אנצוהויבן א גוטע זאך, האט בערל אים פארזיכערט. זאג מיר, דיין חבר דארט אין דיין מאשין אין דעם אין דעם פאליס קאר, איז ער אפשר אויכעט א איד? ניין, ער איז א עכטער איירישמאן. ער איז מיין שכן, איך וועל דיר זאגן דעם אמת, יעדן יאָר אין דער איצטיקער צײַט, ווען מײַן שכן צינדט אָן פֿאַרביקע לעמפּלעך און באַצירט זײַן שטוב לכּבֿוד זײַן האָלידעי, וואָס זיי צינדן אָן דעם פֿינף און צוואַנציקסטן אין דעצעמבער, בין איך אים אַ ביסל מקנא, וואָס ער האָט אַ האָלידעי און מאַכט דערפֿון אַ וועזן, און איך האָב זיך אַ ביסל געשעמט, וואָס איך ווייס גאָרנישט וועגן מײַנע ייִדישע ימים-טובֿים. אבער איצט וועל איך צינדן די חנוכה ליכט און ווייזן אז איך האב אויך א יום טוב, איך האב א האלידעי, איך וועל אוועקלייגן די ליכט, דעם לעמפל, ביי דעם פענסטער פון שטוב ער זאל קענען זען. דער פאליציאנט איז אנטשוויגן געווארן, און דאן פלוצלינג האט ער א זאג געטאן, זאג מיר, דו ביסט א ראביי? יא, איך בין א ראביי האט בערל געענטפערט, אבער נישט א ראביי אין א שול, נאר א ראביי פון קינדער, איך טיטש קינדער, איך לערן קינדער, קליינע און גרויסע. אפשר וועסטו אריינקומען צו מיר און מיר וועלן כאפן א שמועס? איך וויל דיר איך וויל דיך באקענען מיט מיין פרוי, מיט מיין אינגל, מיט מיין מיידל. מארגן אוונט בין איך פריי, קענסטו קומען? וועסטו אריינקומען צו מיר אין שטוב? וואס א שאלה, זייער גערן! אזוי האט בערל געענפערט. אט האסטו מיין אדרעס, ער האט אויף א שטיקל פאפיר אויפגעשריבן זיין נאמען און אדרעס, זעסט, איך גיב דיר דאס אנשטאט א טיקעט, איך האב דיר געדארפט געבן דאך פארן פארן אזוי גיך, גיב איך דיר א פאפיר מיט מיין אדרעס, און ווען איך גיב דיר א טיקעט וואלסטו געדארפט גיין אין קאורט, געדארפט גיין אין בית משפט, און אפשר באקומען א שטראף און אסאך געלט,

ער קען דאך גארנישט זאגן די די נעבעך וואס וואקסן נישט עה דאס די גוים להבדל און ער איז געווען א איד אבער נעבעך האט גארנישט געוואוסט זיי זאגן האנוקא זיי קענען נישט זאגן כ ח העפי האנוקא האט ער געענטפערט מיט א ברייטן שמייכל איבער זיין גאנצן פנים בערל האט געהאלטן ווארט אויף מארגן אוונט נאכדעם ווי ער האט געבענטשט חנוכה ליכט ביי זיך אינדערהיים האט ער זיך אריינגעזעצט אין זיין קאר, דעמאלט האט ער מיט זיך מיטגעפירט עטליכע מזוזות, און גענומען מיט זיך אפאר תפילין, און אויכעט א בראשור ווי מען לייגט תפילין, ווי מען הענגט אויף די מזוזה, און אלץ אין ענגליש, וועגן תפילין מיט וועגן תפילין. מיט א האלבע שעה שפעטער איז ער צוגעפארן צום אדרעס וואס דער פאליציאנט האט אים נעכטן געגעבן. דאס איז געווען א צוויי שטאקיגע הויז מיט צוויי דירות, די אויבערשטע דירה איז געווען באצירט מיט קאלירטפולע לעמפעלעך און א באלויכטענעם פלאסטישן וואגן מיט צוויי הירשן, דאס צינדן אן די גוים פאר דעצעמבער קומט אויס אלעמאל אין די צייט פון חנוכה, ווי פיל אנדערע גוישע הייזער האט דארטן אויך געברענט צוויי הירשן וואס איז געווען אויף זיי לעמפעלעך און פון די פענסטערס איז געווען קאלירטפולע לעמפעלעך. אבער בערל'ס בליק איז געפאלן אויף א באשיידענעם עלעקטרישן חנוכה לאמפ וואס איז געשטאנען אין דעם פענסטער פון דער אונטערשטער דירה, פון וועלכן צוויי לעמפּעלעך האָבן געשיינט מיט אַ צניעות'דיגער ליכטיקייט. אַ צופרידענער שמייכל האָט זיך באַוויזן אויף בערל'ס געזיכט, ער האָט אַ דריק געטאָן דעם קנעפּל פונעם עלעקטרישן טיר-גלעקל, און זיין נייער באַקאַנטער, שוין אָן דעם פּאָליציישן מונדיר, ער איז געווען אָנגעטאָן מיט רעגעלע קליידער, האָט אים פריינטליך געעפנט די טיר און אים אויפגענומען. דאָס איז מיין פרוי, זי הייסט גלאַדיס. און דאָס איז, און דאָס איז באַבי, און דאָס איז בעטי, מײַן זון מיט מײַן טאָכטער. אַזױ האָט ער פֿאָרגעשטעלט זײַן פֿרױ און זײַנע צװײ קינדער. צען און עלף יאָר אַלט זענען געװען די קינדער, און מײַן נאָמען איז פֿרעד. צו זײַן װײַב האָט ער געזאָגט, דאָס איז דער יונגער ראַבײַ, װעגן װעלכן כ'האָב דיר דערצײלט, אַז כ'האָב אים נעכטן אָפּגעשטעלט פֿאָרנדיק צו גיך. בערל האָט געװאָלט װיסן זײערע ייִדישע נעמען. אַ ייִדישער נאָמען איז פֿאַרבונדן מיט דער ייִדישער נשמה, אזוי האט ער זיי געזאגט. עס איז אים שוין אויסגעקומען איבערצולייגן פון גוי'אישע נעמען אויף אידישע, אבער דעם מאל האט ער נישט געהאט קיינע פראבלעמען. ער דארף וויסן ווי בייט מען דעם נאמען פונעם גוי'אישן אויף אידישן, עס דארף האבן עפעס א קלעפ דער גוי'אישער נאמען מיטן אידישן. פרעד האט געמאל האט גע פרעד פרעד האט גע האט געמאלדן, איך בין א נאמען נאך מיין זיידן וועלעכער האט געהייסן פרוים. ער האט געמיינט אפרים, ער האט געהייסן פרוים, ער האט גארנישט געוואוסט ווי מען זאגט ארויס אפרים. און מיין אידישער נאמען, זאגט די פרוי, איז גאלדע, און באבי'ס נאמען איז ברוך הערש, און בעטי'ס, די מיידעלע'ס, נאמען איז חיה באשה. דאס זענען די נעמען פון מיינע עלטערן. אזוי האט די מוטער דערקלערט. ס'איז געווען קענטיג אז זי האט זיך נישט געשעמט מיט איר אידישן יחוס. בערל האט זיך נאכגעפרעגט וועגן אירע עלטערן און וועגן זיין זיידן, און זיי האבן זיך גענומען דערמאנען זכרונות פון זייערע יוגנט יארן, די אפגעפרישטע זכרונות און איינדרוקן האבן זיי אביסל דערווארימט, און ווען בערל האט פארגעלייגט אז מען זאל בענטשן חנוכה ליכט, איז די הצעה אויפגענומען געווארן מיט באגייסטערונג, ספעציעל פון די קינדער, פאטער און זון האבן אנגעטאן די יארמולקעס וואס בערל האט זיי געגעבן, בערל האט געגעבן. נאך א חנוכה לעמפל און א קעסטעלע חנוכה ליכט פאר ברוך הערשן און האט אויך מיט אים געבענטשט חנוכה ליכט. נאכדעם האט ער אויפגעקלערט פאר זיי די באדייטונג פון די חנוכה ליכט, ער האט זיי דערציילט אין קורצן די געשיכטע פון חנוכה און וועגן די העלדישקייט פון די חשמונאים און די מאקאביער קעמפער קעמפער און ווי זיי האבן געקעמפט מיט מסירות נפש אויפצוהאלטן אידישקייט אין זייער צייט. ער האט זיי אויך דערציילט וועגן די ניסים וואס דער אויבערשטער האט געוויזן די אידן אין יענער צייט, געבנדיג זיי א נצחון איבער א מעכטיגן שונא, און וועגן דעם נס מיט דעם קריגעלע אויל. אויסגעפירט האט ער אז כאטש חנוכה האט פאסירט מיט איבער צוויי טויזנט יאר צוריק, איז אבער דער ענין פון חנוכה א זאך וואס חזר'ט זיך איבער פון דור צו דור, און ספעציעל אקטועל אין אונזער צייט. דעריבער דארף היינט יעדער איד, מאן און פרוי, יונג און אלט, באטראכטן זיך אלס א מאקאביער, וואס איז א מאקאביער? צו קעמפן פאר'ן אידישן המשך. א פייערל האט זיך אנגעצונדן אין די אויגעלעך פון די קינדער, און חיה באשה האט א פרעג געגעבן, פארוואס זאל איך אויך נישט אנצינדן חנוכה ליכט? פאר דיר און פאר דיין מאמען איז אויך דא א מצוה פון אנצינדן ליכט, האט בערל איר געענטפערט, און נישט נאר איינמאל א יאר און די אכט טעג פון חנוכה, נאך אלע ערב שבת און ערב יום טוב, במשך פון א גאנץ יאר, פון יארן, וועט איר אנצינדן ליכט. מוטער און טאכטער האבן זיך ספעציעל פאראינטערעסירט אין וואס בערל האט זיי געהאט צו זאגן וועגן דער דאזיגער מצוה פון צינדן ליכט ערב שבת און ערב יום טוב, און האבן אים פארזיכערט אז פון קומענדיגן פרייטאג וועלן זיי שטרענג אפהיטן די מצוה פון אנצינדן די שבת ליכט, און זיי וועלן צינדן אין צייט פאר די שקיעה. זיי האבן אויך ענטוזיאסטיש אויפגענומען בערל'ס הצעה פאר'ן בענטשן די ליכט אריינצואווארפן א פעני אדער אפאר פעניס אפאר פרוטות אין די צדקה פושקע, בערל האט זיי צוגעזאגט צוצושיקן אין די פאסט א צדקה פושקע. איצט אז עס איז געווארן ליכטיג ביי דיר אין שטוב דורך די חנוכה ליכט, און עס וועט ווערן נאך ליכטיגער דורך די שבת ליכט, האט בערל זיך געווענדעט צו אפרים'ן איז געקומען די צייט אז דו זאלסט אריינברענגען ליכטיגקייט אין דיין הארץ, אויך אין דיין הארץ און אין קאפ. ווי ברענגט מען אריין ליכט אין הארץ און אין קאפ? צוערשט האט אפרים נישט פארשטאנען וואס דער רבי מיינט, אבער ווען בערל האט אים ערקלערט אז ער רעדט וועגן לייגן תפילין וואס מען לייגט אויף דער האנט אנטקעגן דער הארץ און אויפ'ן קאפ אנטקעגן דעם מוח און שכל, האט זיך אפרים דערמאנט אז ווען ער האט געהאט זיין בר מצוה ס'איז געווען די בר מצוה פארטי, האט דער זיידע מיט אים גערעדט וועגן דעם, און האט אים אויכעט אנגעטאן תפילין יעמאלט, אבער דאס איז געווען דאס ערשטע און דאס לעצטע מאל וואס ער האט געלייגט תפילין. בערל האט אים צוגעזאגט אז מארגן פרי וועט ער צושיקן צו אים א ישיבה בחור וואס וועט אים ווייזן ווי צו לייגן די תפילין אלע אינדערפרי אין די וואכן טעג. עס געדויערט בלויז געציילטע מינוטן, אבער מען געווינט דערמיט. אַן אײביקײט. מיט די פּאָר מינוטן געװינט מען אַן אײביקײט. אַזױ האָט אים בערל געזאָגט. אפֿרים, דער פּאָליסמען, האָט מסכּים געװען מיט אַ האַרציקן, אָקײ, איך װעל לײגן תּפֿילין יעדן טאָג. בערל האָט זיך אױפֿגעהױבן. כ'האָב נאָך װאָס צו טאָן הײַנט אָװנט. אָבער מיר האָבן געמאַכט אַ גוטע התחלה. אַז מע גײט אױפֿן ריכטיקן װעג, דאַרף מען זיך נישט אָפּשטעלן. איצט דאַרפֿן מיר דערלײדיקן נאָך אײן זאַך, פֿאַר כ'גײ אַװעק, די מזוזות. ביים אריינקומען אין הויז האט בערל באמערקט אן אלטע שוין מיט פארב פארשמירטע מזוזה, מען האט עס א מען האט געפעינט אויף דעם, מען האט געפארבט אויף דעם, אבער מער קיין מזוזות זענען נישט געווען אין דער וואוינונג. אפרים איז פארשטייט זיך נישט געווען דערקעגן אז דער רבי זאל אראפנעמען די אלטע מזוזה און ארויפקלאפן א נייע, ווי אויך ארויפקלאפן מזוזות ביי די אנדערע טירן פון צימערן. עס איז ביי בערלען נישט געווען קיין חידוש ווען ער האט אויפגעעפנט די אלטע מזוזה און האט געפונען אז איז לכתחילה געווען א פסל'ע, ס'איז געווען א געדרוקטע מזוזה אנשטאט זי זאל זיין א האנט-געשריבענע פון א סופר אויף פארמעט. בערל האט שוין פיל פסל'ע מזוזות אומגעביטן אויף כשר'ע ווען ער גייט ארום אין די שטיבער צו טון די מצוה פון מזוזה. פאר'ן געזעגענען זיך מיט זיינע נייע פריינד האט בערל געוויזן די קינדער ווי צו שפילן דריידל, און ער האט זיי ערקלערט די באדייטונג פון די אותיות נ ג ה ש וואס ס'ווערט געשריבן אויף די דריידל, נס גדול היה שם, א גרויסער נס האט פאסירט דארט. ברוך הערש האט א פרעג געטון, און ווי זאגט מען אין היברו דא אנשטאט דארט? דו האָסט אַ שאַרפֿן קעפּעלע, האָט אים בערל געזאָגט און האַרציק אים אַרומגענומען און מחבק געווען. דאָ, אין היברו, איז פּה. אַז מע וויל זאָגן דאָ, זאָגט מען פּה. עס וואָלט זיך טאַקע געפּאַסט צו שפּילן מיט אַ דריידל, וואָס האָט די אותיות נ' גימל ה' פּא, נס גדול היה פּה, ס'איז געווארן, מ'האט אנגעצינדן חנוכה ליכט, מ'האט צוגעזאגט מ'גייט צינדן שבת ליכט, דער פרויד גייט אנהייבן לייגן תפילין מארגן אינדערפרי, און מ'האט ארויפגעקלאפט מזוזות אויף אלע טירן, קען מען זאגן נס גדול היה פה, א גוטע נאכט, און א פרייליכן און א ליכטיגן חנוכה. העפי חנוכה! האבן אלע אויסגערופן לוסטיג און הארציג. און די ווערטער האבן לאנג אפגעהילכט אין זיין געדאנק, פארנדיג אהיים, אין בערל'ס געדאנק האט עס אפגעהילכט, עס האט געהאלטן אין איין קלינגען די ווערטער העפי חנוכה, דערביי האט ער געהאלטן אן אויג אויף די שילדן מיט קידוש לבנה ציפערן, וועלכע מעלדן וויפיל מייל א שעה מען מעג פארן, ער האט אכטונג געגעבן וויפיל ער איז געפארן, די ריכטיגע, די ריכטיגע מאס וויפיל מען מעג פארן, די ריכטיגע גיכקייט, סוף כל סוף, נישט אלעמאל פאסירט א נס, אז עס שטעלט דיך אפ א אידישער פאליציאנט וועלכער דערפרייט זיך מיט א חנוכה לעמפל און גיט דיר און גיט דיר זיין אדרעס אנשטאטס א טיקעט, אנשטאטס א דו"ח פארן פארן גיך, און ער לאדענט דיך איין אויף א באזוך צו אים אין שטוב, וועלן מיר אם ירצה השם ממשיך זיין די קומענדיגע וואכן.